מורי ורבותי, ס'איז היינט ערב יום הקדוש, ערב יום כיפור. אונז ווילן ממשיך זיין אונזער סדר צו פארלערנען אביסל פון דברי הזוהר אויף די ענינים פון די פרשיות און פון די מועדים. און ס'איז דא די באוואוסטע שטיקל זוהר, ס'איז למעשה א שטיקל תיקוני זוהר, וואס עס שטייט געדרוקט אין די אלע מחזורים וואס מען וויל זאגן, ס'איז דא פלעצער וואס מען זאגט עס בציבור, ס'איז דא וואס זאגן עס ביחיד, ס'איז דא וואס זאגן עס בכלל נישט, פאר כל נדרי צו נאך כל נדרי. למעשה יענע שטיקל תיקוני זוהר ס'איז אין דף ק מ ג עמוד א' עמוד ב' אין די אין די דרוק פון תיקוני זוהר שטייט נישט דארט דערמאנט בכלל די ווארט כל נדרי. גראדע איז אינטערעסאנט אז ווער עס האט אריין געלייגט אין די אין די מחזור האט נישט גענומען די שטיקל וואס שטייט בכלל די ווארט כל נדרי. נאר וואס די די געדאנק וואס עס שטייט דארט שטייט יא לכאורה כמעט מפורש אדער בפירוש אין אנדערע פלעצער אין זוהר דהיינו נישט אין די ספר הזוהר גופא נאר אין די רעיא מהימנא וואס יעדע איינער ווייסט אז רעיא מהימנא איז זייער א גרויסע קשר מיט תיקוני זוהר ממילא שטימט די אז זיי גייען בי געווענליך אין איין מהלך. און די רעיא מהימנא למעשה ער זאגט די פשט לכאורה אויף די ענין פון כל נדרי מ'דארף עס אביסל כדרכינו געבן אביסל קאנטעקסט צו די ענין וואס אונז וואס אונז מיינען דא ווען אונז זאגן יעדער איינער ווייסט וואס מיינט כל נדרי על פי פשט הייסט עס אז פשוט ס'דא א ענין פון התרת נדרים לכאורה די פשוט'ע פשט איז אזוי ווי אונז לערנען חזל זייער אמאל און ס'דארף אליינס א הסבר באמת, סיי על פי פשט סיי על פי פנימיות אוודאי דארף עס אליינס א הסבר. אונז לערנען אז די ענין פון נדרים איז א מורא'דיגע חומר'דיגע חטא, עס איז איין זאך, עס שטייט אין די גמרא שהעולם נזדעזע לא תשא, לא תשא את שם ה' אלקיך לשווא, מען קען זען פון די עשרת הדברות שוין אז דאס איז גאר א גרויסע זאך, די דריטע זאך, דאס הייסט די ערשטע רגע נאכדעם וואס מען זאגט אנכי ולא יהיה לך דאס איז פשוט אז דאס איז די צוויי עיקר זאכן, די נעקסטע זאך וואס מען זאגט איז לא תשא את שם ה' אלקיך לשווא, דאס טייטשט מען זאל נישט זאגן קיין שבועת שווא, קיין שבועת שקר. איז מש שוין משמע דאס איז עפעס א גאר א וויכטיגע זאך, און חזל זאגן אז כאילו אויף די דיבור איז די וועלט נזדעזע געווארן מה שאין כן אויף אלע אנדערע דיברות פון עשרת הדיברות, און ס'האט אויך א גרויסע שייכות מיט יום כיפור אזוי ווי די רבי האט געזאגט און ס'שטייט אין די גמרא אין די ברייתא. אז כל שהוא מלא תשא ולמטה יום כיפור מכפר, דאס הייסט אז זיי האבן פארשטאנען אויך אזוי ווי אונז זאגן אז וואס איז העכער וואס איז מער אין די אנהייב פון די עשרת הדיברות וואס איז די חשוב'ערע מצוה וואס איז מער שורש'דיגע מצוה וואס איז מער וויכטיג און מער חומר'דיגע ענינים ממילא די דריי זאכן אנכי לא יהיה לך ולא תשא איז יום כיפור נישט מכפר נאר ווען מען טוט תשובה וועגן דעם האט מען מתקן געווען פאר יום כיפור פֿירן זיך אַפֿילו פֿאַר ראש השנה שוין, מאַכט מען התרת נדרים, וואָס כּל נדרי איז לכּאורה התרת נדרים, תּוספֿות רבנו תם האָט מתקן געווען אַז ס'איז מסירת מודעה אויף נדרים פֿאַר די נעקסטע יאָר, על כּל פּנים ס'איז אַ היכי תּמצא, וויאַזוי מ'איז מכּפּר, וויאַזוי מ'טוט תּשובה, וויאַזוי מ'איז מתקן די פּגם פֿון נדרים, ס'איז אַזוי ווי זאָגן ס'איז גאָר אַ גרויסע פּגם, ס'איז אַ פּגם וואָס איז מעכּב אין די כּפּרה פֿון יום כּיפּור, ווײַל דאָס איז עפּעס אַ זאַך וואָס איז ספּעציעל, אויף דעם קען מען נישט סתּם זאָגן אַז די יום כּיפּור וועט מכּפּר זײַן. און צווייטנס, זעט אויס אז ס'איז א פגם וואס איז שכיח, ס'הייסט ס'איז עפעס א זאך וואס מענטשן פירן זיך אסאך מאל, אזוי ווי אונז לערנען אין די הלכות, אמאל קען זיין אפשר איינער פירט זיך א מנהג הייסט א נדר אדער מ'זאגט סתם, ס'נישט, נדר מוז נישט זיין אפילו לכאורה לפי הלכה מוז זיין אז מ'מאכט א לשון נדר, לשון שבועה, איך ווייס נישט היינט, אפשר שוין געווארן רגיל אז מ'טוט נישט אזויפיל, אבער ס'איז ס'איז עפעס א זאך וואס מענטשן טוען אסאך מאל און מ'פארגעסט און און מענטשן זענען דאך מענטשן, ממילא איז עס א וויכטיגע זאך זיך מתקן זיין פאר יום הקדוש. און דאס איז אוודאי על פי פשט, און ס'איז גארנישט שלעכט מיט די פשט, איך מיין אז מ'דארף מ'קען מ'קען גיין מיט די פשט און זאגן כל נדרי מיט א גרויסע התעוררות, ס'פעלט גארנישט פון די פון די פשוט'ע פשט לפי לפי דעתי. נאר וואס? נאר די די זוהר אין די רעיא מהימנא.

די תורה אויף היתר נדרים, און ס'הייסט מצד אחד זאגסטו אז דאס איז די גרעסטע חמור'סדיגע זאך, דאס איז דאס איז דאס איז א זאך וואס מ'קען נישט אפילו יום כיפור דיך נישט מוחל זיין דארפסט דארפסט דארפסט עס טוהן, און דו זאגסט מיר ניין ווייסטו וואס ביי טרעפן כל נדרי סא ער וועט מאכן התרת נדרים און מאכן מסירת נדרים מאכן עפעס א היתר ס'דא עפעס א וועג ווי זיך ארויסצודרייען פון די פון די היתר ס'איז ס'איז עפעס א שווערע ענין צו פארשטיין, ס'הייסט ווען עס איז א חמור'דיגע זאך וואלט געדארפט זיין שווערער זיך ארויסצודרייען און דערווייל. מצד אחד זאגסטו אז נדרים זענען די מערסטע חומרות'דיגע, איינע פון די, אפשר די ערשטע מערסטע חומרות'דיגע עבירה אין די תורה, נאך אנכי און לא יהיה לך. מצד שני איז די גרינגסטע זיך פטור צו ווערן, נאר חרטה האבן, מען קען מתיר זיין די נדר, מען קען מאכן א פתח פאר די נדר, די זעלבע, אלע אנדערע מצוות זענען ווייניגער חמור, קען מען אבער נישט, כ'מיין ס'נישט קיין, נישט דא קיין התרת נדרים פאר חילול שבת און פאר כ'ווייס אלע אנדערע עבירות שבתורה. איז וועגן דעם. און וועגן נאך סיבות, אונז האבן נאך אפאר מאל גערעדט וועגן פרשת נדרים, און שבועות, כ'האב מתבונן געווען מער, על כל פנים, אונז דארפן וויסן די פשט פון די זוהר, און וואס שטייט אויך אין רמבן על התורה אין פרשת מטות, ער רעדט וועגן דעם אויך על פי קבלה און על פי על פי נגלה. דארפן וויסן די פשוטע זאכן, דאס איז מובא אין רעיא מהימנא, דאס איז, כ'זאג דאך, כ'זאג אז דער תיקוני זוהר איז נישט דער מקור אויף כל נדרי, זאל מען דאס די פשט, אבער ס'שטייט יא אין ראיה מהימנא אין צוויי פלעצער. איינס איז אין דף, כ'האב נישט דא די בלאט, אין דף קט"ז אין זוהר חלק ג', די צווייטע איז אין דף רנ"ה. די ערשטע איז רעדט טאקע וועגן די מצוה פון נדרים, מ'רעדט נישט, מ'האלט נאך ביי פארשטיין די ענין פון נדר, מ'האלט נאך נישט ביי די ענין פון יום כיפור. און מ'רעדט דערפון אזא זאך אז ס'איז דא צוויי צוויי מדריגות, איינס הייסט נדר און איינס הייסט שבועה, און די רמבן רעדט וועגן דעם שוין אין זיין פירוש אין פרשת מטות. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך. א מורא'דיג אינטערעסאנטע חילוק, לכאורה ביידע זענען די זעלבע זאך, איך זאג צו איך וועל אזוי טון, לכאורה איז די זעלבע זאך, און למעשה זעט מען ס'דא אפאר גרויסע חילוקים פון אין הלכה פון א נדר מיט א שבועה, און כ'וועל זאגן צוויי חילוקים וואס וואס די רמבן און די זוהר רעדן וועגן דא. איין חילוק איז אז א נדר איז נאר ח, יא, א שבועה איז נאר חל. אויף א דבר שיש בו ממש. מען קען נישט שווערן שלא אז איך וועל נישט טון עפעס, מען קען נישט שווערן נישט צו עסן, עס דארף אויף עפעס חל זיין די שבועה. איז די מעשה פארקערט אפשר. צווייטע חילוק. א גרויסע וויכטיגע חילוק איז אז א שבועה איז נישט חל אויף א דבר הכתוב בתורה, איינער קען נישט שווערן אז ער גייט נישט פאסטן יום כיפור, דאס הייסט עס איז א נשבע, הייסט די גמרא רופט עס מושבע ועומד מהר סיני, מען קען נישט עוקר זיין מיט א שבועה א זאך וואס איז כתוב בתורה, מה שאין כן א נדר, אזוי קומט אויס ס'דא אין דעם חקירות אין הלכה אזוי ווי די פריערדיגע זאך, די אלע זאכן רעדן אונז דא אן די געדאנק ווי אזוי פונקטליך די הלכה איז, אבער ס'איז דא אזא הלכה וואס זאגט.

זאגט דער רמבן אזוי, דער רמבן זאגט אזוי פשט, וואס איז די פשט? ס'איז דאך, ס'איז דאך אינטערעסאנט, ס'הייסט, ס'דארף זיין עפעס א חילוק, עפעס גאר א יסודות'דיג חילוק פון א שבועה מיט א נדר, ס'הייסט אז איינס איז, איינס האט אזא סארט גדר, איינס קען חל זיין אויף דבר הכתוב בתורה, איינס קען נישט חל זיין, ס'איז זייער אינטערעסאנטע אנדערע זאכן. זאגט דער רמבן, ער ברענגט פון חזל און ער איז עס מסביר על פי, על פי קבלה, אז זיי זאגן אזוי, אז שבועה הייסט,

דאס איז דער אייבערשטער, אזוי שטארק נעם איך אן אויף זיך די זאך וואס איך שווער, אין אנדערע ווערטער איך בין מקשר מיין זאך וואס איך זאג צו מיט די אמת, מיט די תוקף פון גאט, וועגן דעם איינער איז נושא את שם השם לשווא, ער שווערט לשווא, איז כאילו ער איז מחלל שם השם, דו זאגסט אז אזוי ווי דו ביסט אויף בלאף איז די אייבערשטער בלאף, אזוי ווי דו דיין מעשים זענען נישט מקוים, האבן נישט קיין קיום איז די אייבערשטער'ס מעשה האט נישט קיין קיום, אין אנדערע ווערטער עס איז זייער וויכטיג ווען מען איז תולה עפעס אין די מלך, מען איז תולה עפעס אין השם דארף מען דארף מען עס אויספירן, דארף דארפסט מאכן אז דיין זאך זאל טאקע האבן אזא תוקף אזוי ווי אזוי ווי די שם השם. דאס איז רעדן אונז על פי פשט אלעם. איז דאס איז די ענין פון השבועה בה'. און וועגן דעם פארשטייט מען אליינס אז די ה', דאס הייסט די מלך, ווער איז די מלך? עס הייסט על פי קבלה הייסט עס ספירת התפארת אדער די תורה, און אונז פארשטייען עס פשוט, דאס הייסט די וועג וויאזוי מען פירט זיך אויף די וועלט, ווי איז די וועג וויאזוי די עולם פירט זיך, הנהגת העולם, וועג וויאזוי מען דארף זיך פירן אויף די וועלט, ביידע די זעלבע זאך, דאס איז.

איז זאגט די חזל ס'הייסט נודר בחיי המלך מ'איז נישט נודר בהשם ס'הייסט מ'כאפט נישט אן די שם השם וואס אונז קענען פארשטיין די די תפיסה וואס אונז האבן אין הנהגת אלוקות אדער וויאזוי מ'דארף זיך פירן און מיט דעם איז מען זוכה נאר מ'כאפט זיך אן עפעס טיפער מ'כאפט זיך אן מ'קען וואס די חזל רופן בחיי המלך ס'הייסט נישט אין די זאג נישט שווער נישט אין די קעניג אזוי ווי ער איז אין א נשמה אין א גוף און האט א געוויסע מקום א געוויסע התגלות נאר כ'שווער זיך אין זיין לעבן ס'הייסט איינער זאגט חי פרעה חי חי השם נישט השם, נישט ביי השם, נאר נישט ביי בחיי השם, אזוי ווי די אזוי ווי די מלך לעבט, אזוי ווי עס איז דא א חיות פון די מלך, מען קען עס אנרופן אזוי ווי די נשמה פון די מלך, אדער די חיות איז א בעסערע ווארט, אין אנדערע ווערטער, איך שווער נישט אין די מלך, איך כאפ נישט אן די מלך אזוי ווי ער איז, די די התגלות השם, די שם הוויה אזוי ווי ער איז, אזוי ווי עס איז דא א תורה, עס איז דא די אלע זאכן, און דאס וויל איך נעמען, די די כח וויל איך נעמען פאר זיך אויף מיין שבועה, נאר וואס איך טוה איז, איך זאג אז די מלך אליינס האט לעבט דאך פון עפעס, די מלך אליינס האט דאך עפעס א נשמה, האט דאך עפעס א שורש, האט דאך עפעס א שורש א חיות. און דארט וויל איך תולה זיין און צו דארט, איך קען עס נישט תולה זיין, איך קען עס נישט אנכאפן, פאר דעם הייסט עס נישט בשם, איך קען נישט אנכאפן די די זאך, דאס איז נישט קיין ב', ס'איז נישט קיין נישט קיין זאך וואס מ'קען תופס זיין קלאר, אבער מ'קען מכוון זיין צו דעם, מ'קען שואף זיין צו דעם, מ'קען כאילו זאגן תשובה טון צו דעם, מ'קען צו דעם גיין, צו דעם, איך בין נודר להשם, צו די נאך א שם הוויה, און נישט די שם אלוקים אפשר, די שם הוויה, א העכערע שם וואס ער איז די שורש פון די תורה, די שורש פון די חיות. און דאס הייסט על פי קבלה די ספירה וואס הייסט ספירת הבינה, מיר האבן געלערנט באריכות די וואך, ספירת הבינה איז דאס די טייטש די די שורש פון די תורה, די שורש דאס וואס ס'איז דא התגלות אלוקות ס'איז דא א וועג וויאזוי אונז פארשטייען גאט, ס'איז דא א וועג וויאזוי אונז לעבן מיט גאט, אונז זענען מקיים תורה ומצוות, ס'הייסט חסד גבורה תפארת, נצח, די אלע זיבן ספירות ביז ספירת המלכות דאס הייסט המלך עצמו, דאס הייסט דער באופן כללי איז זעיר אנפין נוקבא, דאס איז דאס איז דער דאס איז דער עולם הזה. חיי המלך דאס הייסט די ספירת הבינה, דאס הייסט די די ווי הייסט אויף קבלה שפראך הייסט עס די אימא, די מאמע פון די ספירה, די מאמע פון די מלך, כאילו די שורש נשמה, די שורש החיות פון די מלך. מילא זאגט דער רמב"ן ווען א מענטש כאפט איז מכוון צו די. חיי המלך, קען ער אפילו מאכן א נדר אויף א דבר כאטש עס שטייט אין די תורה פארקערט, ווייל איך בין נישט דא, איך כאפ זיך נישט אן אין די תורה ווי זי איז, איך כאפ זיך אן אין די שורש התורה, און איך קען זאגן כאילו איך האב פארשטאנען, מען קען זאגן כאילו ס'איז דא עפעס א בינה, ס'איז דא עפעס א הבנה, איך האב פארשטאנען אז אז די תורה אז מען דארף טון אביסל אנדערש היינט, אז ס'דא א עפעס א אזוי ווי עבירה לשמה אזא סארט זאך, אבער בעיקרון די די ווארט איז נישט ווי אזוי מען האט עס פארשטיין אין די אין די עבירה לשמה צו אזא סארט הלכה, אבער די ווארט איז אז ס'איז דא א מען קען זיך אנכאפן אין א שורש וואס איז די חיות וואס איז פאר ס'איז מלובש אין א גוף פאר ס'איז פאר ס'איז נתגלה געווארן אין די מידות און די ספירות און די תורה, און איך טריי שטיין העכער פון די תורה, דאס הייסט איך וויל שטיין אין די עולם הבינה. יעצט, דאס איז די דאס איז די יסוד, יעצט אז מען פארשטייט די יסוד פון א נדר אליינס קען מען פארשטיין. פון די אז טאקע פון דעם איז זיך מסחייב אז ס'דארף אויכעט זיין א ענין פון התרת נדרים. פון דעם איז טאקע היתר נדרים פורחים באויר ואין להם מה שיסמוכו ס'קען נישט שטיין אין די תורה די תורה איז דאך שבועה די תורה איז דאך די די מלך עצמו די תורה איז דאך אלע זאכן אלע גדרים וואס קענען עס איז אראפגעקומען א גוף עס איז אראפגעקומען א גדר אזוי טוה אזוי עשה כך ולא תעשה כך דאס איז דאס איז תורה. התרת נדרים דאס איז א חכמה פון חכמים, וואס הייסט פורח באוויר, די חכמה איז חכמת התורה אז זיי האבן פארשטאנען בליבם במוחם בבינה שבליבם האבן זיי פארשטאנען אז אזוי דארף זיין, אנדערע ווערטער וויבאלד זיי פארשטייען אז א נדר בכלל קומט פון אזא שורש וואס הייסט למעלה מן התורה וואס הייסט קדמה לעולם וואס הייסט קודם לתורה און במילא אוודאי קען מען די רגע וואס עס איז נישט עפעס א דין קביעות נישט קיין חק קען אויכעט זיין א התרה קען אויכעט זיין אנדערע קענסט זאגן אזוי ווי א ס'דא א בינה א העכערע בינה פון דיר האסט געמיינט אז דארפסט טון אזוי ווי די נדר נארמאל. האסטו פארזעהן עפעס? אין די תורה קען נישט זאגן אזוי, אז קען נישט קומען איינער מתיר זיין איך מען קען נישט מתיר זיין חילול שבת פארוואס? ווייל חילול שבת איז אזוי ווי ס'איז אין די גוף אין די מציאות, אבער דאס איז דאך עפעס וואס האסט פארשטאנען האסט דאך געקענט האבן א טעות הייסט די גאנצע זאך איז דאך געבויט אויף עפעס וואס מ'דארף פארשטיין און ס'קען זיין די רב די חכם וואס איז מתיר ס'נדר פארשטייט בעסער פון דיך ער האט געטראפן א פתח ער זאגט אדעתא דהכי לא נדר, אנדערע ווערטער וואלסטו געהאט א טיפערע דעת דיין נדר איז געווען א דעת עפעס א דעת וואס טאקע העכער פון די חוקי התורה אבער ס'איז א געוויסע דעת, איך האב נאך א טיפערע דעת פון דיך, און די נאך טיפערע דעת, די נאך העכערע שורש החיים קען מבטל זיין די שבועה, די די נדר וואס דו האסט געטון אין דיין אין דיין השגה אין דיין חיים, אין אנדערע ווערטער די שורש פון התרת נדרים איז אין די זעלבע שורש פון די עצם נדרים וואס אונז זאגן אז חיי המלך איז העכער פון די מלך, אז די בינה איז העכער פון די זיבן ספירות, דאס איז די זעלבע שורש פון. התרת נדרים, און זאגט די זוהר, די זאך, די ספירת הבינה, וואס הייסט התרת נדרים, וואס הייסט נדרים אליינס און התרת נדרים, ער האט אן אנדערע ווארט פאר אים איז תשובה, אזוי ווי אונז זאגן וואס הייסט תשובה, תשובה קדמה לעולם, אנדערע ווערטער תשובה קדמה לתורה, וויאזוי קען תשובה מכפר זיין אויף א חטא, איך האב דאך געזינדיגט. וואס הייסט ס'איז דאך דא הלכה דו טו דאס טו נישט דאס, כ'האב דאך תשובה געטון, סאו האסטו תשובה געטון, סאו וואט, וויאזוי איז עס מכפר, וואסא שייכות האט דער תשובה, וואס איז דער פשט? איז דער פשט אז תשובה איז טאקע א זאך וואס איז העכער פון די תורה, און וועגן דעם אמת'דיג, הגם ס'שטייט דער רמב ם און דער רמב ן האבן געטראפן פסוקים פאר תשובה, אבער די אמת'דיגע שורש התשובה, און ס'שטייט שוין אזוי אין אחרונים, איז נישט, עס שטייט נישט באמת אין די תורה, עס שטייט נישט, עס שטייט אין די נביאים אפשר, עס שטייט אין תורה שבעל פה, ס'איז טאקע א זאך וואס איז קדמה לתורה, און טאקע ווייל ס'איז קדמה לתורה קען עס סולח זיין, קען עס ווייזן אז ס'דא עפעס א העכערע וועג, ס'דא עפעס א טיפערע וועג, וואס דורכדעם. קען מען מבטל זיין די דינים אדער די די עבירות די די וועגן וואס וואס זענען די זעלבע זאך יא סיי די מענטש'ס עבירה סיי די דינים וואס איז מתחייב פון דעם קען מען ממתיק זיין די דינים קען מען מבטל זיין וויבאלד אונז האבן א העכערע שורש אונז האבן א וועג צו פארשטיין וואס איז טיפער פון די נגלות התורה פון די וואס מען זעט אויס אויב אזוי זאגט די זאגט די זאגט די זאגט די זוהר אין רעיא מהימנא דארטן דף קוף וואס האב איך געזאגט דף קוף ט ז. פארשטייט מען פארוואס יום כיפור הייבט מען אן מיט כל נדרי, ווייל וואס איז די גאנצע יום כיפור? יום כיפור איז דער טייטש אז עולם הבינה, ס'איז עולם התשובה, דאס איז דער טייטש יום הכיפורים, מען גייט אריין אין קודש הקדשים אין אנדערע ווערטער אין די נישט נאר די קודש אין די עולם טיפסטע חלק פון די בינה אין די אין די העכסטע לעוועל ס'הייסט די העכסטע דעת וואס קען זיין, די העכסטע דעת איז די זעלבע

דאס איז די, דאס איז די, די זוהר און עס שטייט נאכאמאל די זעלבע זאך אין די צווייטע פלאץ אין דף קוף, דף ריש נון היי, אויך די רעיא מהימנא, וואס ער רעדט וועגן דעם, און דארט זאגט, לייגט ער שוין צו נאך א זאך, לאמיר עס אביסל, לאמיר עס אביסל מדזן צוריק אנקומען צו די תיקוני זוהר וואס אונז זאגן ביי די כל נדרי. סאו אביסל אויב אונז פארשטייען די יסוד, די יסוד איז אזוי, די יסוד איז אלעמאל, אין וועלכע מדריגה דו שטייסט, און דאס איז די יסוד פון תשובה וואס איז די זעלבע יסוד פון התרת נדרים, יסוד איז אין וועלכע מדריגה דו שטייסט, וועלכע מדריגה א מענטש שטייט, ער קען זיך נישט אליינס מתיר זיין, אין חבוש מתיר עצמו בעצמו, ווי איך פארשטיי אז איך וואלט געדארפט טון אזוי, און איך האב עס נישט געטון, איז בין איך, איז קומט זיך מיך א עונש, בין איך, בין איך אונטער די דין פון ראש השנה, די די שכר די דין וואס איז דא. כ'קען אבער זיי, קען אבער גיין צו א, קען אבער זיין איינער מיט א העכערע דעת, א מיין טאטע, א כ'ווייס, א חכם, אדער אפילו דריי הדיוטות וואס האבן אויך עפעס א געוויסע דעת וואס איך האב נישט, איך בין דאך נאר איין מענטש און דריי הדיוטות און די יחיד מומחה, ס'איז אלץ איין ענליכע זאכן אויף די ווארט צד השוה אז האבן עפעס א פארשטענד וואס איך האב נישט, וואס מיר האבן גערעדט אמאל די וואך בפשטות, דריי הדיוטות איז די טייטש, יעדער מענטש האט דאך זיינע בייעסעס, זיינע זיינע זיינע יצר הרע, זיינע שוחד, אבער א צווייטע מענטש האט דאך נישט די זעלבע יצר הרע ווי דיך, אזוי שוין, א דריטע מענטש האט נישט אפילו זיין יצר הרע, מילא ווען מען נעמט צוזאם דריי הדיוטות איז קען מען שוין אנקומען צו א ריכטיגע דין, דאס איז אזוי ווי אונז זאגן ס'דא חסד גבורה תפארת, דאס איז קען מען זעהן אין תיקוני זוהר ער איז מסביר אזוי, דאס הייסט די דריי הדיוטות, עס איז טאקע זיי זענען נישט קיין יחיד מומחה, א יחיד מומחה קען אליינס ווייל דערפאר האט ער א טיפערע פארשטאנד, אבער דריי הדיוטות קען מען עוורעדזשן פון די נישט גרויסע דעת פון די דריי קען ארויסקומען עפעס אויכעט א הכרעה וואס איז מער ס'איז מער פון די די צד די כלל קומט ארויס מער וואס יעדע פרט האט געהאט. מילא קען מען גיין צו זיי און די זיי, אזוי קען מען מתיר זיין די א נדר, אזוי קען מען תשובה טון, און מילא תשובה איז די טייטש יום כיפור, וואס איז די טייטש יום כיפור על פי זוהר על פי די מהלך איז די טייטש אנצוקומען צו א טיפערע דעת, ווי מ'וועט רעדן די יום שניתנו בו לוחות שניות, אז מ'האט באקומען א נייע השגה אין די תורה, א נייע טיפערע דעת, וואס די דעת איז מסביר דאס וואס דו האסט געמיינט אז ס'איז א עבירה, ס'הייסט ס'איז טאקע געווען א עבירה אבער ס'איז קען דאס אריינברענגען אין א טיפערע קוק, קען מען עס מסלח זיין, קען מען קען מען פאררעכטן די עבירה, מען קען ממלא זיין די חסרונות וואס זענען געווען, וכו' וכו'. אויב אזוי פארשטייט מען אביסל. דאך דא. אין די וועלט אביסל א גרעסערע פראבלעם, וואס איז די גרעסערע פראבלעם אין די וועלט? אונז דארפן פארשטיין, ווען אונז, און דאס איז א יסוד אויף גאנץ זוהר און בפרט אויף די תיקוני זוהר, און כ'וועל אביסל פארליינען און מן הסתם ווייסט יעדע איינער די לשון פון די זוהר וואס שטייט אין די סידורים, ווען אונז זאגן די פשט, די גאנצע פשט וואס איך זאג יעצט, יא, ס'דא א ענין פון נדרים, א ענין פון תשובה, א שיינע דרשה, א שיינע ס'מאכט סענס. איך האב אבער נישט גענוג עס צו זאגן, עס איז נישט גענוג צו עס זאל זיין עס זאל בלייבן אין קאפ. ווען אונז זאגן חידושי תורה, דער זוהר זאגט אין זיין הקדמה, חידושי תורה מאכט מען נייע עולמות. ווען מ'איז ווען איך זאג די ווארט, הייסט איך בין דאך אליינס א חכם, דאך אליינס עפעס א מענטש וואס ער איז מתיר א נדר, אזוי ווי דער חכם איז אליינס מחדש די היתר נדרים, מיט דעם איז ער מתיר נדר. ווען אונז זאגן די חידושים, ווען אונז רעדן די דברי תורה און די די יסודות התורה, דארף מען מיט דעם קענען מתיר זיין א נדר, דארף מען מיט דעם קענען עפענען עפעס פארמאכטקייט אויף די וועלט, ס'איז דא אזויפיל סתימות אין די וועלט, אזויפיל. סטאקנעס אין די וועלט אזויפיל מענטשן זענען סטאק אין א פראבלעם ווייל געמאכט כאילו א נדר פארשטייסט פארוואס טוט ער נישט תשובה ווייל כ'האב דאך נודר געווען איך זאל זיין אזא מענטש ווייל איך כ'פארשטיי דאך אזוי איך פארשטיי דאך כ'האב אזא שבועה כ'האב אזא מושבע ועומד איך בין אזוי איז ווען אונז זאגן אזא זאך איז דא אלעמאל א טיפערע זאך ס'איז נישט סתם סתם א אקעי ווייסט וואס מ'דארף ווייסט הקדוש ברוך הוא ותרן ס'איז דאך אזוי פשט די פשט איז אז מ'קען מיט דעם מיט די דרוש מיט די זאגן די ווערט דברי תורה עפענען באמת א שער, אזוי ווי די לשון פון די זוהר, פתח ר' שמעון, פתח ר' חזקיה, פתח, דארף קענען עפענען מיט דעם, א פתח חרטה, א פתח תשובה, א פתח, הפותח שער לדופקי בתשובה, און מיט וויאזוי עפענט מען דאס? מיט די דברי תורה אזוי ווי שטייט אין די מדרש, ווערט געברענגט אין די דרשות אויפן שבת תשובה, שעה שהחכם יושב ודורש הקדוש ברוך הוא סולח עוונותיהם של ישראל. וואס דרש'נט דער חכם? ער רעדט וועגן תשובה, ער איז מחדש נייע דרכים וויאזוי תשובה צו טון, און די חדושי תורה זיי פיקסן באמת די וועלט, זיי פיקסן באמת די נפש פון די מענטש וואס רעדט פון זיי. דאס קען מען זעהן באופן מיוחד אין תיקוני זוהר א גרויסע חלק און אויך אין די זוהר אליינס ווענד זיך וועלכע חלקים קען מען זעהן ווי זיי נוצן די חידושי תורה עס איז כמעט אזוי ווי א טול כמעט אזוי ווי א כלי זיין אדער א כלי די זוהר האט ליב די נוסח פון מחצ די חקלא מיט דעם שניידט מען אראפ די קוצים מן הכרם און מאכט עס זאל וואקסן גוט די גן עדן וואס אונז מיט דעם זאגט אונז די תורה דאס איז פשוט אלץ זאכן וואס מען טוט מיט דעם ממילא אויב אונז רעדן אז די. די ענין פון התרת נדרים איז אנקומען עפעס א העכערע דעת א טיפערע בינה וואס דאס קען סולח זיין עוונות ווייסן אונז אז דאס קען דאס טוהן און וואס איז די גרויסע פראבלעם וואס איז די עיקר די עיקר שבועה וואס איז דא די עיקר שבועה וואס איז דא און דאס איז דאך שוין אין חזל. אין אגדות. אשר נשבעתי באפי איז דא פארשידענע לשונות אין די גמרא וועגן דעם ווי די אייבערשטער זאגט אשר איך האב נשבעתי איך האב געמאכט א שבועה אז איך וועל ברענגען די אידן אין גלות ועכשיו אשר נשבעתי מי מפר לי דאס איז דא א פראבלעם דאס וואס אונז זענען אין גלות דאס וואס די שכינה איז אין גלות דאס וואס די אידן זענען אין גלות איז האט דאך עפעס א

איז וואס וואס קען מען טון? ווער קען מפר זיין די אייבערשטער'ס נדר? אונז רעדן דאך. מען דארף האבן א טיפערע דעת, מען דארף האבן א העכערע לעוועל וואס דאס איז מפר זיין די שבועה, אויב ס'דא א שבועת הגלות וואס דאס איז דאס איז די מציאות וואס אונז דארפן דא פיקסן, אונז ווילן דא רעדן א דרוש וואס ס'דא שבועות און מען קען זיי מתיר זיין, לאמיר זען צו דו קענסט מתיר זיין די שבועת הגלות, דו קענסט, די שבועת הגלות האט אסאך לעוועלס, ערשטע לעוועל איז אז מען זאל קענען האבן דברי תורה וואס זענען באמת, מען זאל קענען מאכן יחודים וואס זענען באמת, ס'דא אזויווי א שבועה זייער די אייבערשטער גייט נישט אריין אין בית המקדש של מעלה, די אייבערשטער גייט נישט אריין אין א איד'נס דעת, די אייבערשטער גיבט נישט קיין נבואה, וויאזוי קען מען פותר זיין די די פראבלעם, וויאזוי קען מען מיפר זיין די שבועה? מיט דעם הייבט אן רבי שמעון, ער זאגט אזוי, קם רבי שמעון, סליק ידוי, כ'קען נישט פארליינען ווי מען דארף, אבער רבי שמעון שטייט אויף און ער הייבט אויף די הענט בתפילה, ס'הייסט, דא זאגט ער נישט נאר תורות, אזוי ווי די חסידישע רעבעס זאגן, מיין אונזערע תורות זענען תפילות, ער וויל עס אויספועל'ן, ער זאגט גראדע א תורה,

און ער גייט אדורך דאס די באופן כללי די מהלך וואו מען זאל פארשטיין פשוט די טייטש פון די זוהר, ער גייט אדורך אלע מדריגות וואו ס'קען זיין אזא שבועה, אין אנדערע ווערטער לאמיר מ'גייט אנהייבן די קודם כל די שכינה, דאס הייסט שכינה הייסט ספירת המלכות, די ערשטע ספירה פון למטה למעלה, לעצטע ספירה פון עולם האצילות, זי האט א שבועה, זי האט געשוואוירן, זי איז זי האט א דין, זי דארף זיין אין גלות, די אייבערשטער האט געשוואוירן אז זי קען נישט מאכן א יחוד, זי קען נישט מתגלה ווערן ביז. זאגט ער יא, אבער מ'קען דאך מאכן א התרה, מ'קען טרעפן א טיפערע מדריגה פון דעם וואס הייסט אבא ואמא, אבער דא האלט מען נישט, מ'רעדט נאכנישט באמת באמת די אמת'דיגע אבא ואמא אבער לכאורה אבער. און ער זאגט ס'איז א משל אזוי ווי אויב א תלמיד קען מאכן א מאכט א נדר קען דער רב מיפר זיין אויב ס'איז א יחיד מומחה, ס'איז דא א אבא ואמא, ס'הייסט א העכערע מדריגה, יא מצד וואס מיר פארשטייען די שכינה דארף די שכינה זיין אין גלות אבער מען קען אריינטראכטן אביסל טיפער מען קען אריינטראכטן אז מלא כל הארץ כבודו מען קען אריינטראכטן אז באמת איז די אייבערשטער איבעראל מען קען אריינטראכטן אז באמת די תורה איז איבעראל בכל מקום שגלו שכינה עמהם מען קען אריינטראכטן אין דעם אליינס מתיר זיין די נדר דאס איז די טייטש ווי אזוי מען איז מתיר די נדר אויב אויב אזוי איז צו זאגן אביסל מער, און ער גייט ווייטער און ער טרעפט דאס איז די סדר אז יעדע מאל יעדע פלאץ ווי מ'וועט גיין און קענען מען דארף אריין גיין אביסל מער מפרט זיין איך וויל נישט יעצט האפענטליך מען וועט מען זאגן מען וועט מכוון זיין און טראכטן פון די שכינה די שכינה האט א פראבלעם ס'דארף זיין אין גלות מען וועט עס מיפר זיין מיט אבא ואמא לאמיר טראכטן ווייטער ס'איז דא די מדריגה וואס הייסט די ו' די זעיר אנפין די ספירת התפארת דאס הייסט נדר אדער שבועה ער געמאכט א נדר אדער א שבועה, אין אנדערע ווערטער אז די שכינה איז דאס וואס מ'דארף ארויס נעמען, ער איז דער דער גואל, דער דער צד די אייבערשטער וואס הייסט א גואל, נישט נאר דער נגאל, נישט נאר די שכינה בגלות, האט דאך אויך געשוואוירן אז ער גייט איר נישט ארויס נעמען ביז ביז א געוויסע צייט, ביז א געוויסע דין, קען מען דאס אויך מיפר זיין.

און נישט חרטה געהאט ס'איז נישט נישט גענוג ס'איז נישט גענוג א פתח אויך אט דאטע דאך האט מען נודר געווען ס'איז על דעת רבים די נדר מ'האט מצרף געווען אברהם יצחק ויעקב אויך זאגט ער זאגט ער אבער אזוי וויל איך בעטן פון דיך און די גאנצע מתיבתא עילאה ותתאה די חכמים וואס אונז טראכטן וועגן זיי ווען אונז לערנען וואס זיי לעבן מיט אונז

קענסט מיך, מעק מיך אויס, איך, איך בין, איך בין זיך מוסר נפש, ווי, ווי איז פארטייטשט בין איך זיך מוסר נפש? איך גיי אריין אין א טיפערע עולם, אין די טיפערע דעת, מחני נא מספרך, איך וויל נישט בכלל לעבן אין די ספר, ס'דא א ספר ווי מ'שרייבט אריין, יא, צדיקים בספר החיים, דאס איז אלס אין זיך חיצוניות'דיגע מדריגות, פון די אבות פון חסד גבורה תפארת, איך האב א פנימיות הדעת, איך האב א פנימיות הדעת, די פנימיות הדעת פון משה זאגט, מ'קען נישט אויסמעקן, דאס, די פנימיות הדעת, דאס איז מתיר די שבועה וואס איז דא דא, געווען פון. פון די פון די פון די ספירת התפארת האט געשוואוירן איז דא א טיפערע תפארת איז משה רבנו איז זיך מוסר נפש און ער איז מתיר די שבועה גייט ער ווייטער אויב וועסטו זאגן ווייסטו וואס מ'האט שוין דאס מ'האלט שוין מ'האט שוין דאס אויך מסדר געווען גיין העכער צו אבא ואמא אליינס צו די ספירת הבינה אליינס זאגן קען זיין זי האט זיך אליינס געמאכט נדר ווי מ'האט גערעדט פריער ס'דא אויך דארט דאך נדרים אויכעט געמאכט א נדר, ווער קען מתיר זיין דאס נדר, יא דער חכם, דער יחיד מומחה ווייס מתיר זיין אייגענע נדר, יא, דארף דאך טרעפן א טיפערע דעת, זאגט ער ווייסטו וואס, איך וועל ארויף גיין צו דעם וואס שטייט ביי אים במופלא כי יפלא ממך דבר, שטייט דאך א פשט, א פסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, און ער גייט אריין אין א גאנצע דרוש, בין דם לדם, וואס טייטש אז ס'איז דא אזויווי א דם נדה וואס איז מפריד בין די שכינה לבעלה, בין נגע לנגע איז אויך די זעלבע זאך, וכו', און ער איז מסביר וואס איז דער דם נדה, דאס איז די יצר הרע, די קליפות. וואס זענען מפריד און ס'דא דיני נפשות דיני ממונות אמאל איז דא איינע איז די פרע בגופיה איז די פרע בממוניה איז דא א נגע וואס הייסט אז די שכינה איז ישבה בדד זיי זענען אזוי ווי א מצורע בדד ישב מחוץ למחנה די אלע זאכן ווען עס איז דא אזא גרויסע צרה אזא גרויסע אזא גרויסע שבועה וואס דארף מען טון? דער נדר אבא ואמא אליינס האט געמאכט א נדר. זאגט ער ס'איז דא א העכערע מקור איז דא א גרעסע א העכערע מדריגה די העכערע מדריגה דאס הייסט ספירת הכתר דאס הייסט כי יפלא ממך דבר למשפט כי יפלא ממך דבר אז עס איז געווען א פלא דארף מען גיין צו א מדריגה נאך א טיפערע מדריגה נישט נאר די מדריגה פון דעת נישט נאר די מדריגה פון אב ואם נאר די מדריגה פון כתר וואס הייסט דאס הייסט פלא וואס איז שוין מען קען עס כמעט נישט מסביר זיין ס'איז א פלא און די גייען צו דעם וועט מען מתיר זיין די נדר. נאכדעם איז דא נאך איין מדריגה מען דארף זייער וויסן זייער גוט וויסן די מדריגה. אויב וועסטו זאגן אז עס איז נישט גענוג, ספירת הכתר האט אויך געמאכט א אויך געמאכט א נדר, מען האט שוין מען האט שוין אין אנדערע ווערטער דאס א מענטש דארף דאס קענען טון. ער איז געגאנגען צו ספירת הכתר יא אבער און דארט האט ער אויך געהאט א תירוץ פארוואס פארוואס עס איז נישט ראוי פארוואס מען קען אים נישט מוחל זיין זיינע עבירות פארוואס פארוואס ער קען נישט מאכן די דער יחוד. זאגט רבי שמעון איך קען גיין צו א טיפערע זאך, אנא מפייס איך קען מפייס זיין די שכינה איך קען עפענען די פתח איך קען מתיר זיין די נדר בכח יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאס הייסט וואס עס שטייט דארט די שם מ"ה די שם מ"ה אין תיקוני זוהר אלעמאל די טייטש וואס מיר וועלן לערנען באריכות און בעומק. דאס איז די מקור דאס איז די שורש דער אזוי רופט עס אין די אנהייב דער נביעו דער מים וואס איז משקה די אילן ס'הייסט ס'דא ספירות ס'דא כלים ס'דא אלעס ס'דא אפי' העכערע כלים וואס אונז רעדן ס'דא בינה כתר חכמה אלע העכערע כלים ס'דא נאך א נאך א גרעסערע זאך ס'דא אור אין סוף אליינס אלע ספירות זענען גארנישט ווערט זענען כלים שבורים אויב ס'איז נישט דא אין זיי אן אור אין סוף. דו זאגסט מיך אז אפילו די ספירת הכתר איז דא עפעס א פגם אפילו אין די ספירת הכתר איז דא עפעס א נדר ווייסטע וואס. מען נישט רעדן מיט די ספירת הכתר אויך נישט ס'דא נאך א טיפערע זאך וואס דאס איז די אמת'דיגע כוונה די אמת'דיגע זאך די אמת'דיגע זאך דארף מען טוהן דאס איז דער דער שם מ"ה ווער ס'ווייסט די דרושים פון אריז"ל פארשטייט וואס דאס מיינט לפי דרכו אבער די שם מ"ה דאס איז די שורש דאס איז די אור אין סוף וואס ער קומט אריין אין אלע ספירות וואס ער מאכט זיי לעבעדיג ער מאכט די וועלט לעבעדיג די אין סוף אליין וואס האט נישט קיין ווארט וואס האט נישט קיין וועלט און דאס קען ווען מען האלט דא איז שוין נישטא קיין שום ספק דעמאלטס זיכער

אלע מדריגות, דאס איז די מקור הספירות, די מקור, די אור אין סוף אליינס, דאס איז אוודאי, אויף דעם זאגט ער זייער מקוה ישראל ה' מושיע בישראל, דאס איז די אמת'דיגע סוד פון יום הכיפור.